בעזרת השם יתברך, מסכת תענית, דף י"ד, מיר הייבן אן דף י"ד, עמוד א', ביי די צוויי פינטלעך אינמיטן פון די עמוד, תני חדא. זאגט די הייליגע גמרא, תני חדא, די גמרא גייט יעצט ברענגען א סתירה פון דריי ברייתות, איז די ערשטע ברייתא האבן מיר געלערנט, עוברות ומניקות, מתענות בראשונות, ואין מתענות באחרונות, ס'טייטש אז מעוברות און מניקות, וואס איז שוואך, פאסט נאר די ערשטע סעט פון תעניתים, נישט די לעצטע סעט, מ'האט דאך געזען, ס'איז געווען דריי סעטס, די ערשטע סעט איז געווען דריי תעניתים, די צווייטע דריי, די דריטע סעט איז געווען פון זיבן, איז.

ווייל בעצם קודם כל דארף מען פארשטיין פארוואס טאקע נאר די צווייטע סעט פאסטן זיי, שטייט אין רש"י ווייל די ערשטע סעט גראד ווען מען איז גוזר תענית אנפאנג איז ס'האט זיך קוים אנגעהויבן און די פרויען זענען שוואך מילא צווינגט מען זיי נישט צו פאסטן מ'הייסט זיי נישט פאסטן ווייל זיי זענען שוואך און די צרה איז נאכנישט אזוי גרויס, די דריטע סעט קענען זיי אויך נישט פאסטן ווייל דאס איז זיבן תעניתים ס'איז אויך צו שווער פאר זיי נאר די צווייטע סעט פאסטן זיי, אבער וויאזוי פארענטפערט מען די ברייתות איז בעצם איז דאס גאנץ פשוט מ'קען פארענטפערן אזוי. די ערשטע ברייתא וואס זאגט אז זיי פאסטן בראשונות ואין מתענות באחרונות, מיינט נישט די ערשטע סעט, נאר ס'מיינט ווען מ'קוקט אויף די צווייטע מיט די דריטע, פאסטן זיי די ערשטע פון די צוויי, וואס דאס איז די צווייטע. די זעלבע זאך די צווייטע ברייתא, וואס שטייט מתענות באחרונות ואין מתענות בראשונות, איז עס קוקט נאר אויף די ערשטע צוויי סעטס, וואס דעמאלטס איז פשט זיי פאסטן באחרונות אויף די צווייטע נישט אויף די ערשטע. ווייטער די דריטע ברייתא, וואס שטייט אין מתענות לא בראשונות ולא באחרונות, מיינט טאקע די ערשטע מיט די דריטע, זיי פאסטן נישט די ערשטע נישט די דריטע, נאר די צווייטע אזוי ווי מ'האט געשמועסט.

מען בלאזט אַכצן תקיעות, פארוואס? ווייל יעדע תקיעה גייט תקיעה תרועה תקיעה, ס'טייטש דריי, און ביי יעדעס איינס פון די זעקס ברכות וואס מען לייגט צו ביי שמונה עשרה, וואס מען האט געזען די פריערדיגע דף, איז ביי יעדעס איינס בלאזט מען דריי תקיעות, תקיעה תרועה תקיעה, צוזאמען איז עס אַכצן תקיעות, דאס בלאזט מען מיטן שופר, צו מעורר בתשובה. ורב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר, בעננו, אז מתריעין מיינט נישט מיטן שופר, נאר מתריעין מיינט מען שרייט עננו, ווי רש"י איז מסביר, דאס איז נישט די עננו וואס מ'זאגט ביי שמונה עשרה, נאר דאס איז די עננו וואס מ'זאגט סוף סליחות, עננו אבינו עננו עננו אלקי אברהם עננו, דעם עננו שרייט מען הויך, דאס מיינט מתריעין. זאגט אונז די גמרא, קא סלקא דעתין, מאן דאמר בעננו לא אמר בשופרות, ומאן דאמר בשופרות לא אמר בעננו, ס'טייטש אזוי פשט לכאורה, אויף וואס די מחלוקת? דער וואס האלט אז מ'בלאזט מיטן שופר האלט מ'שרייט נישט עננו, דער וואס האלט מ'שרייט עננו, האלט מ'בלאזט נישט מיטן שופר, אזוי וואלט מען לכאורה געזאגט, אבער, זאגט די גמרא והתניא, א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אין פוחתין משבע תענית על הציבור, שבהן שמונה עשרה התרעות, ס'טייטש ביי די אלע זיבן תעניתים בלאזט מען אכצן התרעות, וואס מ'קען נאך זאגן אז התרעות מיינט מ'שרייט עננו, אבער די ברייתא פירט אויס וסימן לדבר יריחו, ווילסט א סימן יריחו, רש"י זאגט צוויי פשטים אדער ביי יריחו שטייט ממש שופרות, און במילא איז קלאר אז וואס שטייט דא אז די אכצן התרעות מיינט אוודאי אכצן מאל מיטן שופר, אדער זאגט רש"י ביי יריחו וואס האט געהאלפן ביי יריחו, ביי יריחו האט טאקע געהאלפן אז מ'האט געבלאזן מיטן שופר, און במילא ווילסט א סימן וואס העלפט, העלפן העלפט שופר, איז לכאורה מבואר דא קלאר אין די ברייתא אז די שמונה עשרה התרעות וואס מען בלאזט איז געבלאזן מיטן שופר נישט מען שרייט עננו און דאס זאגט די גמרא ויריחו שופרות הוה ותיובתא למאן דאמר בעננו איז א קשיא אויף די מאן דאמר וואס זאגט אז די התרעות איז עננו ענפערט טאקע די גמרא אלא בשופרות דכולי עלמא לא פליגי דקרי לה התרעה ס'טייטש דאס איז קלאר אז שטייט ביי אונז אין משנה אז מ'איז מתריע ביי די תעניתים אוודאי מיינט עס אזוי ווי מ'האט געזעהן אין די ברייתא די סימן לדבר יריחו ס'מיינט מ'איז מתריע בשופר די אכצן תקיעות. כי פליגי, וואס איז די מחלוקת? בעננו. ס'טייטש, ווען ס'קומט צו אנדערע פלעצער. למשל, אין די המשך וועט מען זעהן ס'דא משניות אז נישט נאר ווען ס'האט נישט גערעגנט האט מען געפאסט, געווען אנדערע סארט תעניות אויף אנדערע מיני פורעניות, איז ביי די אלע אנדערע צרות וואס מ'פאסט, און דארט שטייט אויך אז מ'איז מתריע, די שאלה איז דארט וואס מיינט די התרעה, מר סבר קרי לה התרעה, און מר סבר לא קרי לה התרעה, ס'א מחלוקת צו די התרעה צו די מתריע דארט מיינט עננו, צו ס'מיינט דארט אויך שופר, זאגט די גמרא, למאן דאמר בעננו כל שכן בשופרות ולמאן דאמר בשופרות אבל בעננו לא, רש י נישט גורס די ווערטער, די ריטבא האט א גאנצע פשט דא אין די גמרא ווי אזוי ער איז מבאר דא די ווערטער, פרעגט יעצט אבער די גמרא, והתניא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, ושאר כל מיני פורעניות המתרגשות, ס'טייטש די ברייתא גייט ארויף אויף די משנה דארט אין די המשך וואס די משנה רעכנט אויס כל מיני צרות וואס מ'פאסט אויף דעם, זאגט די ברייתא אז אלע אנדערע מיני פורעניות כגון, חיכוך, חיכוך איז טייטש א זאך וואס מאכט רייבן, שחין, חגב איז א סארט ארבה, זבוב, וצירעה ויתושין, פליגן, בינען, יתושין דאס איז מאסקיטאוס וואס בייסן, זיי קריכן אריין אין די נאז, קריכן אריין אין די אויערן ווי רש י זאגט, קריכן אריין אין די בויך, ושילוח נחשים ועקרבים, עס קומט נחשים און עקרבים, כל מיני אזעלכע סארט צרות, איז אויף דעם זאגט די ברייתא, לא היו מתריעין, האט מען נישט מתריע געווען, אלא צועקין, נאר מען האט געשריגן, איז לכאורה זעהן מיר דא, אז מתריעין און צועקין איז צוויי אנדערע זאכן, ווייל די ברייתא זאגט לא היו מתריעין נאר וואס צועקין, איז צוויי אנדערע זאכן, אויב אזוי, מדצעקה בפה, התרעה בשופרות, איז לכאורה א קלארע ראיה אז התרעה מיינט נישט בפה, נאר התרעה מיינט בשופרות ווייל צעקה איז דאך בפה, און וויאזוי קען זיין א מאן דאמר וואס האלט אז התרעה מיינט בפה, אז התרעה מיינט עננו? טאקע אזוי ווי מ'האט געשמועסט ביי אונזער משנה האלט יעדער ס'מיינט בשופרות, אבער ביי די אנדערע צרות האט מען דאך געשמועסט דארט איז יא דא א מחלוקת, וויאזוי קען זיין א מאן דאמר זאל האלטן אז ס'מיינט עננו דא שטייט לכאורה בפירוש אז ס'מיינט דווקא בשופרות, ענטפערט די גמרא תנאי היא, וואס טייטש? אין הכי נמי, פון די ברייתא איז משמע, און פון די אנדערע משנה איז משמע, אז התרעה איז דווקא בשופר, אבער ס'איז דא א תנא וואס האלט אז התרעה איז בפה, ווער איז דאס דער תנא? דתניא, אנדערע זענען גורס דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אויף י"ט, על אלו מתריעין בשבת, ווען איז מען מתריע שבת? על עיר שהקיפוה גייס, טאמער א גייס א מיליטער האט ארום גענומען א שטאט או נהר, טאָמער אַ טײַך פֿלײצט זיך איבער, גײט אײַנזינקען, ועל ספֿינה המטורפֿת בים, אָדער אַ שיף, װאָס װאַרפֿט זיך, איז מיט די אַלע זאַכן, איז מען מתריע שבת. רבי יוסי אומר, ער קריגט זיך און ער זאָגט לעזרה אָבֿל לא לצעקה. איז אײן פּשט, זאָגט רש"י, װאָס מײנט לעזרה אַװע לא לצעקה? לעזרה מײנט, מע מעג שרײַען אױף הילף, אַז מענטשן קומען העלפֿן, אָבער נישט לצעקה, מע טאָר נישט שרײַען פֿאַרן רבונו-של-עולם, דאַװענען, שרײַען, דאָס טאָר מען נישט, װײַל, װי רש"י זאָגט, װער זאָגט דיך דײַן תּפֿילות גײען מתקבל װערן? ס'גארנישט אזוי זעכער ממילא שרייט מען נישט שבת. א צווייטע פשט זאגט רש"י אז לעזרה ולא לצעקה מיינט פריוואט קען מען דאווענען אבער בציבור דאווענט מען נישט שבת. אבער על כל פנים פרעגט די גמרא במאי פון וואס רעדט מען דא וואסערע סארט התרעות אילימא בשופרות שופרות בשבת מי שרי מען טאר דאך נישט בלאזן שופר שבת אלא לאו בעננו וקרי לה התרעה נאר אוודאי רעדט זיך עס בעננו ס'רעדט בפה, ס'רעדט פון שרייען א תפילה, און פון דעסט וועגן דא שטייט קלאר, די משנה רופט עס אן התרעה, שמע מינה זעהן מיר אז ס'דא אזא תנא. זאגט די גמרא ווייטער, בשני דרבי יודא נשיאה, אין די צייטן פון רבי יודא נשיאה, רבי יודא נשיאה איז געווען א אייניקל פון רבי, הוה צערא, איז געווען א צרה, מ'רעדט נישט אז ס'האט נישט גערעגנט, א צווייטע צרה וואס אויף דעם איז מען גוזר תענית, און טאקע גזר תלת עשרה תעניות, ער האט גוזר געווען דרייצן תענית'ן, ס'טייטש טאקע אויף די סדר וואס מ'האט געזעהן, א סעט פון דריי, נאכאמאל דריי, און נאכדעם זיבן, ולא איעני, מ'איז נישט געהאלפן געווארן, סבר למיגזר טפי, ער האט געוואלט גוזר זיין נאך תענית'ן, אמר ליה רבי אמי, האט רבי אמי געזאגט צו רבי יודא נשיאה, קענסט נישט, ווייל הרי אמרו, מ'האט דאך געזאגט, אין מטריחין את הציבור יותר מדאי, מ'איז נישט מטריח א ציבור מער וויפיל מ'דארף, ס'טייטש דרייצן תענית'ן, דאס איז די מאקסימום, מער איז מען נישט גוזר, זאגט די גמרא, אמר רב אבא בריה דרבי חייא בר אבא, רב אמי דעבד לגרמיה הוא דעבד, ס'טייטש רבי אמי האט דאך אפגעשטעלט רבי יודא נשיאה פון צו גוזר זיין נאך תענית'ן, ער האט זיך אליין אינזינען געהאט, ער האט נישט געהאט קיין כח, ער האט נישט געקענט פאסטן נאך, האט ער געזאגט מען טוט עס נישט, אבער בעצם וואלט מען יא געקענט גוזר זיין נאך פארוואס? אלא הכי אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא לגשמים, דאס אז מען איז נישט גוזר מער פון דרייצן, דאס איז נאר אויף רעגן, אבל לשאר מיני פורעניות, מתענין והולכין, עד שיענו מן השמים, ביי אלע אנדערע צרות קען מען פאסטן וויפיל מען דארף, ביז ווילאנג מען ווערט נישט געהאלפן. תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, אז כשאמרו שלש וכשאמרו שבע לא אמרו אלא לגשמים, אבל לשאר מיני פורעניות מתענין והולכין עד שיענו, ביי אלע אנדערע סארט צרות פאסט מען וויפיל מען דארף, זאגט די גמרא אויב אזוי, לימא תיהוי תיובתא דרב אמי, איז לכאורה טאקע רב אמי אפגעפרעגט, רב אמי האט דאך געזאגט אז מען איז נישט גוזר נאך תענית'ן, ער איז נישט גערעכט, דאס איז נאר ביי רעגן נישט ביי אנדערע צרות, זאגט די גמרא ניין, אמר לך רב אמי, רבי אמי קען זאגן תנאי היא ס'איז א מחלוקת תנאים איך האב א תנא וואס האלט ווי מיר, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט אין גוזרין יותר משלש עשרה תעניות על הציבור, לפי שאין מטריחין את הציבור יותר מדאי, דברי רבי, רבי זאגט וואס די טעם מ'איז נישט גוזר מער פון דרייצן תענית'ן, ווייל מ'וויל נישט מטריח זיין דעם ציבור, אויב אזוי, די טעם איז שייך סיי ביי רעגן, סיי ביי אנדערע צרות. און ממילא זאגט רבי אמי, רבי האלט פונקט ווי מיר, ס'טייטש ער האט געהאלטן ווי רבי, און ממילא טאקע אפילו ביי א צווייטע צרה איז מען נישט גוזר מער פון דרייצן תענית'ן, אבער רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא מן השם הוא זה, נישט דאס איז די טעם, אלא מפני שיצא זמנה של רביעה, ס'טייטש די רביעה דאס איז די יורה די ערשטע רעגן, אזוי ווי מ'האט געשמועסט די צייט פון די ערשטע רעגן די בעסטע צייט איז חשון ווען ס'הייבט זיך אן די ווינטער, און נאכדעם דארף רעגענען א גאנץ ווינטער, טאמער מ'איז גוזר דרײַצן תענות'ן פון נאך חשון טייטש פון כסלו הייבט מען אן פאסטן, פון כסלו הייבט מען אן פאסטן דרײַצן תענות'ן ווען ענדיגט זיך עס, איז דא בהב, יעדער תענית איז דאך בהב, מען ענדיגט פאסטן שבט הערשט, שבט שוין אריבער רוב צייט פון רעגן, מען האט שוין כמעט געענדיגט די סיזען פון רעגן די עונה פון רעגן האט זיך שוין כמעט געענדיגט, און ממילא זאגט רבי שמעון גמליאל ווען מען האלט שוין דארט נאך דרײַצן תענות'ן האט שוין נישט קיין שום זינען צו פאסטן, און פארדעם פאסט מען נישט מער פון דרײַצן, אויב אזוי לויט די טעם פון רבי שמעון גמליאל דער טעם איז דאך נאר דא ביי רעגן, דער טעם איז נישט דא ביי אנדערע צרות, און ממילא די אלע אנדערע שיטות וואס האבן טאקע געזאגט אז דרייצן איז נאר ביי רעגן ביי אלע אנדערע זאכן ביי אנדערע צרות פאסט מען מער פון דרייצן, גייט כשיטת ר' שמעון בן גמליאל. זאגט די גמרא ווייטער, שלחו ליה בני נינווה לרבי, די מענטשן פון שטאט נינווה האבן געשיקט צו רבי א שאלה, האבן זיי געשיקט אזוי כגון אנן, מענטשן אזוי ווי אונזער שטאט, דאפילו בתקופת תמוז בעינן מיטרא, אונז דארפן אפילו תמוז אינמיטן די זומער דארף אונז אויך רעגן, ס'איז א גאר א טרוקענע פלאץ געווען דער נינווה, היכי נעביד, און ווי אזוי זאל מען טון? און וואס איז די שאלה? כיחידים דמינן? או כרבים דמינן, זעמער ווי יחידים צו ווי א רבים? וואס איז א נפקא מינה? איז די שאלה אזוי, כיחידים דמינן, ובשומע תפילה, ווי רש"י זאגט, א יחיד האט א בקשה, בעט ער עס ביי שומע תפילה, ער רוקט עס נישט אריין ביי די ברכה ווי דארט דארף ער, למשל א יחיד דארף א רפואה, טאמער א ציבור דארף א רפואה זאגט מען עס ביי רפאנו, אבער א יחיד זאגט עס נישט ביי רפאנו, ער זאגט עס ביי שומע תפילה, די מפרשים פרעגן שוין למעשה עס איז נישט אזוי, אבער אזוי זאגט דא רש"י פשט, או כרבים דמינן, ובברכת השנים, קען זיין נינווה אליין א שטאט הייסט ווי א רבים, און ממילא אין נינווה העט מען זאגן ביי ברכת השנים שוין ותן טל ומטר, נישט ווי א יחיד ביי שומע תפילה. שלח להו האט רבי געענטפערט, כיחידים דמיתו ובשומע תפילה, ס'טייטש עס איז אזוי ווי יחידים, עטס דארפטס זאגן ותן טל ומטר אבער נאר ביי שומע תפילה, נישט ביי ברך עלינו. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, אמר רבי יהודה, רבי יהודה זאגט אין די ברייתא, אימתי, ווען איז געזאגט געווארן דער גאנצער סדר פון תענות'ן וואס מען האט געזען אז מען הייבט אן ראש חודש כסלו און מען ענדיגט ניסן, ווען איז דער סדר? דאס איז נאר בזמן שהשנים כתקינן, אמאליגע צייטן אין צייטן פון בית המקדש, וואס די יאר איז געפארן ווי א סדר, א זומער איז געווען א זומער, א ווינטער איז געווען א ווינטער, זאכן זענען געוואקסן וואו זיי האבן געדארפט וואקסן, וישראל שרויין על אדמתם, און אידן זענען אין ארץ ישראל, ארץ ישראל די פלאץ וואו יעדער וואוינט, די וועטער איז די וועטער פון ארץ ישראל, אלץ גייט נאך ארץ ישראל, אבל בזמן הזה, אבער די צייטן היינטיגע צייטן זאגט רבי יהודה וואס מ'איז אין גלות, מ'וואוינט נישט דווקא אין ארץ ישראל, איז הכל לפי השנים, ווענדט זיך יעדע זאך לויט די יאר, ס'דא א טרוקענע יאר ס'דא א נאסע יאר, אלס ווענדט זיך א יאר וואס איז גאר טרוקן הייבט מען אן בעטן רעגן פריערט, א יאר וואס איז גאר נאס קען מען אנהייבן שפעטער, הכל לפי המקומות ווענדט זיך אויך לויט די פלאץ, ס'דא פלעצער וואס זענען גאר טרוקן, ס'דא פלעצער וואס זענען גאר נאס, נישט דא קיין פונקטליכע סדר אויף די זאכן, הכל לפי הזמן איז רש"י נישט גורס, אבער על כל פנים לכאורה זעט מען דא אין די ברייתא אז יעדע פלאץ, קוקט מען אויף דעם פלאץ, און די מנהג גייט ווי יענעם פלאץ. ממילא אז אין נינווה איז א פלאץ ווי מען דארף א גאנצע צייט רעגן, זאל מען זאגן ותן טל ומטר אויך ביי ברך עלינו. אמר ליה, ענטפערט די גמרא, מתניתא רמית עליה דרבי, פרעגסט א קשיא פון א ברייתא אויף רבי? רבי תנא ופליג, רבי איז דאך א תנא, קען ער זיך קריגן אויף א ברייתא. זאגט די גמרא, מאי הוה עלה, וואס איז למעשה די הלכה? איז רב נחמן אמר בברכת השנים, רב ששת אמר, בשומע תפילה, והלכתא בשומע תפילה, די הלכה איז אז טאמער איינער דארף רעגן נישט אין די נארמאלע צייט אזוי ווי נינוה, זאגט מען ותן טל ומטר בשומע תפילה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה בשני מטין עם חשיכה ובחמישי כל היום מפני כבוד השבת, וואס טייטש אין די טעג וואס מען פאסט איז מען פאסט דאך בה"ב, איז מאנטאג דארפן אלע געשעפטן זיין פארמאכט, פארוואס? כדי עס זאל נישט זיין עסן, אז מען זעט עסן רייצט זיך עס מיטן עולם, און ממילא פארמאכט מען אלע עסן געשעפטן, נאר וואס פאר נאכטס איז מטין עם חשיכה עפנט מען אביסל די געשעפט, כדי צו קענען קויפן עסן אויף אויסצופאסטן, מה שאין כן דאנערשטאג איז די געשעפטן זענען געווען אפן א גאנצע טאג ווייל מען דארף דאך איינקויפן אויף שבת, פרעגט יעצט די גמרא, איבעיא להו, היכי קתני, וואס מיינט די משנה? די משנה מיינט בשני מטין עם חשיכה ובחמישי כל היום מפני כבוד השבת, וואס טייטש, פון איין זייט קען מען זאגן, אז אזוי ווי מאנטאג עפנט מען אביסל די געשעפטן פארנאכט, איז די זעלבע זאך דאנערשטאג, עפנט מען אביסל די געשעפטן א גאנצע טאג, וואס טייטש ס'איז א גאנצע טאג אפן אבער ס'איז נישט אפן אפן אזוי ווי נארמאל, נאר ס'איז אביסל אפן, או דילמא, אדער אפשר ניין, בשני מטין ובחמישי פותחין כל היום כולו, אז מאנטאג עפענט מען אביסל פארנאכטס, אבער דאנערשטאג עפענט מען נארמאל, מען נעמט אלעס ארויס א געהעריגע געשעפט אזוי ווי יעדן טאג, תא שמע, די גמרא פושט די ספק דתניא, בשני מטין עד ערב, ובחמישי פותחין כל היום כולו מפני כבוד השבת, מען עפענט געהעריג, זאגט די ברייתא ווייטער, היו לו שני פתחים, טאמער די געשעפט האט צוויי טויערן, איז פותח אחד ונועל אחד, פון רש"י איז משמע דאס גייט ארויף אויף מאנטאג, אויף דאס מען האט געזען אז מאנטאג מעג מען נאר עפענען פארנאכטס אביסל, איז דאס איז ווען ס'דא איין טויער, אז ס'דא צוויי טירן, קען מען פארמאכן די הויפט טויער, מען עפנט אזא טיר פון אונטן, און מען קען זיין אפן א גאנצע טאג. נאך א וועג וואס מען קען זיין אפן מאנטאג, היה לו אצטבא כנגד פתחו, טאמער איז דא א באנק לעבן די טיר, פותח כדרכו ואינו חושש, מעג מען עפענען גאנץ מאנטאג ווייל די באנק ליגט פארן טיר, און ממילא צוויי ענינים קודם כל מענטשן גייען נישט אריין ארויס אזוי ווי ס'איז אפן נארמאל ווייל ס'איז דא א באנק וואס פארשטעלט, און אויכעט די גאנצע סיבה וואס מען דארף פארמאכן איז מענטשן זאלן נישט זען די עסן ווייל ס'רייצט זיך מיט מענטשן וואס פאסטן אז מען זעט עסן, דא האסטו א באנק, די באנק פארשטעלט, און ממילא אויף אזא אופן מעג מען אויך זיין אפן מאנטאג. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה עברו אלו ולא נענו, ממעטין במשא ומתן, ובבנין ובנטיעה, זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט א ברייתא וואס מיינט בבנין, ס'מיינט נישט א געהעריגע בנין איינער וואס דארף וואוינען ערגעץ אוודאי מעג ער בויען אין א תענית, נאר וואס דען בנין של שמחה, ס'רעדט זיך א בנין של שמחה, מיר באלד זען וואס דאס איז, נטיעה מיינט אויך נטיעה של שמחה, און די ברייתא איז מסביר איזהו בנין של שמחה, זה הבונה בית חתנות לבנו, איינער וואס בויט א חופה פאר א זון, פארשטייט זיך ס'רעדט זיך אן אופן וואס איז נישט דא קיין צווייטע חופה, איז ביי אזא אופן דאס טאר מען נישט מאכן ביי א תענית ווייל דאס איז סתם א תענוג, דאס איז א שיינע זאך דאס טאר מען נישט. איזו נטיעה של שמחה? זה הנוטע אבורנקי של מלכים, רש"י זאגט צוויי פשטים וואס מיינט אבורנקי של מלכים, איין פשט איז אז מלכים, קעניגן, ס'איז געבוירן א זון ביי זיי פלעגט מען איינפלאנצן א שפעציעלע בוים און שפעטער ווען דער זון איז אויסגעוואקסן און דער זון איז געווארן א קעניג האט מען גענומען דער בוים געמאכט פון אים א שטוהל, צווייטע פשט, איז אבורנקי של מלכים איז סתם יעדע ברייטע בוים מיט א שיינע שאטן, וואס מלכים פלעגן זיצן אונטער די ביימער מיט די שאטן, דאס טאר מען נישט איינפלאנצן, אבער אוודאי א פירות בוים אזא סארט זאך וואס דאס האט נישט מיט שמחה, דאס מעג מען איינפלאנצן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, ובשאילת שלום, אז אין די לעצטע תעניתים דארט אין די זיבן תעניתים, טאר מען זיך נישט פרעגן שלום איינער דעם צווייטן, מ'טאר זיך נישט זאגן שלום עליכם, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא חברים, אין שאילת שלום ביניהם, אז תלמידי חכמים אין דער צייט פון די תעניתים, פרעגט מען נישט שלום איינער פון צווייטן. ווייטער עמי הארץ ששואלין, טאמער א עם הארץ זאגט שלום עליכם פאר א תלמיד חכם, איז מחזירין להם בשפה רפה ובכובד ראש, מעג מען צוריק ענטפערן, מען וויל דאך נישט מאכן א מחלוקת, אבער אויך מיט א שטילע שטימע און א אראפגעבויגענע קאפ. והן מתעטפין ויושבין כאבלים וכמנודים, און די תלמידי חכמים זיצן איינגעוויקלט אזוי אינעם טלית, אזוי ווי א אבל, און אזוי ווי א מנודה איינער וואס איז אין חרם, כבני אדם הנזופין למקום, ווי מענטשן וואס דער רבונו של עולם כביכול איז אויפגערעגט אויף זיי, עד שירחמו עליהם מן השמים, ביז ס'קומט רעגן, זאגט די גמרא, אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, א מענטש ווען ער בעט, ס'דא א צרה און ער בעט זיך ביים רבונו של עולם, טאר ער נישט אראפפאלן אויף זיין פנים און ממש מאכן אזא געשריי, פארוואס? ווייל ער קען זיך מבזה זיין, טאמער מ'עט אים נישט צוהערן, טאמער די תפילה וועט נישט נענה ווערן, וועט מען חוזק מאכן פון אים, איז ממילא טאר מען נישט, אלא אם כן נענה כיהושע בן נון, נאר טאמער ער איז אזא מין מענטש וואס זיינע תפילות ווערן טאקע נענה אזוי ווי יהושע בן נון, און דער ציבור איז מכיר אין דעם, העט מען נישט חוזק מאכן פון אים, אזא סארט מענטש מעג פאלן אויף זיין פנים, שנאמר, ווי זעט מען ביי יהושע בן נון, אז ער איז געפאלן אויפן פנים, שטייט אין פסוק, ויאמר ה' אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך, ער איז געפאלן דארט, און דער רבונו של עולם האט אים געענטפערט, איז גענוג קום לך, שטיי אויף, ווייל דער רבונו של עולם האט מקבל געווען זיין תפילה, זאגט די גמרא ואמר רב אלעזר, נאך א מימרא פון רב אלעזר, אין אדם חשוב רשאי לחגור שק, מען טאר נישט אנטון א שק, אלא אם כן נענה כיהורם בן אחאב, נאר אזא מענטש וואס מען ווייסט אז זיין תפילות וועלן נענה ווערן, אזוי ווי יהורם בן אחאב, רש"י זאגט יהורם בן אחאב איז געווען א רשע, אבער ווי נישט ווי זיין תפילות זענען נענה געווארן ווען ער האט אנגעטון א שק שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ויהי כשמוע המלך את דברי האשה, ער האט געהערט דארט פון א פרוי וואס האט זיך מתלונן געווען אז ס'נישט דא וואס צו עסן, ס'איז געווען א שווערע הונגער יאר, מען האט געגעסן קינדער, ס'איז ממש געווען געפערליך, איז ויקרע את בגדיו, ער האט צוריסן די בגדים, והוא עובר על החומה וירא העם, והנה השק על בשרו, האט זיך אנגעטון א שק, און ער איז טאקע געהאלפן געווארן. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון ר' אלעזר, ואמר ר' אלעזר, לא הכל בקריעה, ולא הכל בנפילה, נישט יעדער איינער ווערט נענה מיט קריעה ווען מען רייסט די בגדים, און נישט יעדער איינער ווערט נענה ווען מען מאכט נפילה ווען נפילת אפיים איז משה ואהרן בנפילה משה ואהרן זענען נענה געווארן זייער תפילות זענען נענה געווארן בנפילה ווען זיי זענען געפאלן אויפן פנים יהושע וכלב זענען געווען א שוואכערע מדריגה איז בקריעה זיי האבן געדארפט רייסן קריעה ווי זעהט מען משה ואהרן בנפילה דכתיב ויפל משה ואהרן על פניהם איז זעהן מיר ס'איז געווען נפילת אפיים יהושע וכלב בקריעה דכתיב ויהושע בן נון וכלב בן יפנה קרעו בגדיהם דאס שטייט ווייטער אין פסוק זעהן מיר זיי האבן געריסן קריעה מתקיף לה רב זירא פרעגט רב זירא ואיתימא רב שמואל בר נחמני אי הוה כתיב יהושע כדקאמרת, ס'הייסט ווען ס'וואלט געשטאנען יהושע בן נון וכלב קרעו בגדיהם וואלט איך געזאגט אזוי ווי דו האסט געזאגט אז משה ואהרן איז געווען בנפילה און יהושע וכלב איז געווען בקריעה, אבער, זאגט רב זירא, צי רבי שמואל בר נחמני ס'איז דאך נישט אזוי, השתא דכתיב ויהושע וא"ו איז דאך מוסיף על ענין ראשון איז הא והא עביד, פשט, יהושע בן נון און כלב האבן געטון ביידע, דהיינו משה ואהרן איז נאר געווען בנפילה, יהושע וכלב, נישט נאר זיי האבן אויך געמאכט נפילה, נאר זיי האבן צוגעלייגט צו דעם א קריעה און אזוי זענען זיי נענה געווארן. זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי אלעזר נאך א מימרא פון רבי אלעזר, לא הכל בקימה ולא הכל בהשתחויה, ס'הייסט ווען אידן עלן אויסגעלייזט ווערן פון גלות איז נישט אלע עלן אויפשטיין פאר זיי און נישט אלע עלן זיך בוקן, נאר וואס דען, מלכים בקימה, די מלכים פון די וועלט עלן זיך אויפשטעלן פאר די אידן, ושרים בהשתחויה, די שרים עלן זיך בוקן. וואו זעהן מיר?